עפענט היינט א נייע ספר חומש במדבר, עס קומט מיט א התחדשות, מיט א פילינג פון ראשית, מיט א תחושה פון בראשית, און דער ספר במדבר עפענט זיך, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית, און ס'זאגט שאו את ראש כל עדת בני ישראל דאס ציילט מען די אידן. אזוי ווי ס'איז דא דא א התחלה נקודה ווי מ'הייבט אן, מ'עפנט א נייע חומש. איז דא אין דעם א געוואלדיגע חיות, א געוואלדיגע. התעוררות אין די סענס פון זיך אויפוועקן. און אז ס'איז דא אזא סארט זאך דארף מען באמת זעהן אז יעדע אות, יעדע יעדע ווארט וואס דער פסוק הייבט אן, במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, די אלע פיר פיר ציונים, פיר, עס שטייט די צייט, די פלאץ, נאכאמאל די פלאץ, אוהל מועד, עס שטייט די צייט, נאכאמאל די פלאץ, בחודש השני, בחודש השנית, דריי מדריגות פון פירוט פון די צייט פון די פלאץ. דאס זענען אלעס אוודאי זאכן וואס מען קען, ווען מען איז עומד אויף זיי אליינס, ווען מען קוקט אריין אין זיי אליינס קען מען זען אסאך קלארער און אסאך בעסער די חיות פון די התחדשות וואס איז די אנהייב וואס איז די תחילת הספר, די ספר הייסט במדבר, ס'איז די ערשטע די ערשטע ווארט יא די ערשטע אינטערעסאנטע ווארט וואס איז דא אין די ספר אויף דעם רופט מען די נאמען פון די ספר, דאס איז אלעמאל א זאך וואס מ'דארף קענען עפענען וואס מ'דארף קענען לעבן אין דעם און זעהן אז ס'איז נישט סתם נישט סתם אז מ'דארף צושרייבן אזוי א דעיט. שנה כך וכך ביום מ"ג לעומר, ס'נישט נישט דאס די פשט, ס'דא א אין ספירת העומר אויך ווען ס'איז אזויווי א התחלה, מ'הייבט אן די יאר און ברענגט רייש עומר ראשית קצירכם, ס'דא א ראשית אין די עומר. עס דארף זיין אין יעדע נקודה א חיות, און דאס איז אלעמאל זעט מען אזוי אז די אנהייב פון יעדע ספר, קען זיין די אנהייב פון די תורה בראשית באופן כללי, די אנהייב פון א פרשה, די אנהייב פון א חומש, ס'דא מער דברי תורה, ס'דא מער מער חידושים, מער עיונים. כ'האב געזען איינער האט געפרעגט, ווער איז געווען דער רב שטיינמאן, דער ראש ישיבה, ער האט זיך מתלונן געווען אז סוף סוף זמן, ס'קומט סוף מסכתא, מ'לערנט שוין א גאנצע יאר, אפאר חדשים, פילט מען אלעמאל אזוי, מ'ווערט אויסגעריבן, מ'ווערט מיד. פילט אזוי א רפיון הייסט עס אין די ישיבות. ער האט געזאגט ער ווייסט נישט וואס מען וויל, ער זאגט קוק אריין אין חידושי הרשב"א אויף יעדע מסכתא וועסטו זען די רשב"א אין די אנהייב מסכתא קאכט ער זיך איז מאריך יעדע נקודה מיט חידושים מיט פלפולים מיט קשיות און תירוצים זעסט ווי ס'גייט אדורך די פרקים שפעטער איז דא איין חידוש אויף יעדע בלאט אמאל איז עפעס אזוי אסאך ווייניגער. און באמת מ'קען דאס שוין זעהן אין די גמרא אליינס, אין די משנה אליינס, אסאך מאל א סדר וואס די אנהייב פון א מסכתא, די אנהייב פון א זאך האט אסאך מער חקירות, אסאך מער פירוט. און ער האט עס געזאגט כאילו, כך היא דרכו של עולם, מ'דארף א מענטש דארף נישט ווערן פארלוירן אז ער ווייסט אז ס'קומט צום סוף, סוף יאר, סוף מסכתא, סוף פרשה איז ער ווייניגער, דאס איז אסאך גרעסערע פון דיך האבן שוין געהאט די פראבלעם, און דאס איז נארמאל. אבער מער טיף אריינגעטראכט פון דעם, איז די טייטש, אז די התחלה האט באמת א חיות, דאס הייסט בראשית, דאס הייסט אזוי ווי מ'זאגט בשביל ישראל שנקרא ראשית, א התחלה האט א געוויסע חיות, און די חיות, די וועג ווי ס'טייטשט זיך אפ, די וועג ווי ס'עקספרעסט זיך, די חיות פון די התחלה, איז אז מ'קען זען אסאך קלארער יעדע פרט, יעדע ווארט, אז מ'קוקט אן די תוספות אין די אנהייב פון מסכתא ס' האט ליב צו מדייק זיין, פארוואס שטייט אזא ווארט, פארוואס שטייט נישט אזא ווארט, פארוואס שטייט ארבעה ראשי שנים הן, און א צווייטע מאל שטייט נישט ארבעה אבות נזיקין הן, און אזוי ווייטער. און דאס איז באמת אזוי, דאס איז דאס איז בכוונה אזוי, בכוונה אזוי ווייל אין די אנהייב זע איז אסאך קלארער איז אסאך אסאך מער ניכר יעדע פרט, אזוי ווי אונז לערנען וועגן ספירת העומר, ס'האלט שוין ביי די סוף, לעצטע וואך פון ספירת העומר, איז אזוי ווי מען ווערט שוין מיד און עס ווערט שוין אויך צוריק אויפגעלעבט ווייל מען קומט שוין צום סוף, מען זעט שוין מען זעט שוין די ענד. אבער די ווארט פון ספירת העומר איז אז דא הייבט זיך עס אן, פסח הייסט די ראשית, האט זיך געעפנט די גאנצע זאך, ווען עס עפנט זיך א זאך, יעדע פרט איז וויכטיג, יעדע יעדע ווארט איז וויכטיג, יעדע יעדע נקודה איז וויכטיג, יעדע איינציגסטע זאך, איינער האט מיך אמאל געזאגט א רב האט א שול, זאגט ער ווען ער האט אנגעהויבן, ער האט געקערט ווי וועלכע קאליר בלומען מען דעקארירט דארט בלומען געלייגט אינדרויסן ווי וועלכע קאליר ס'איז ווען ס'קומט שבת היינט אז ער קומט אן ער זאגט זיין דרשה און ער דאווענט פארן עמוד וואס ער טוט איז שוין גענוג דאס איז נישט נישט אוועקצומאכן די די וואס קומט שפעטער וואס מיינט נישט אז מ'ווערט ווערט סתם אויסגעברענט ס'מיינט אז די אמת די התחלה די די טאג טעג פון התחלה די ימי ראשית האבן א פלאץ פאר יעדע סינגל נקודה, פאר יעדע סינגל, יעדע סינגל נקודה, יעדע סינגל טאג, למנות ימינו כן הודע, יעדע איינציגסטע טאג וואס איז דא, האט א חיות, מען קען אריין קוקען די חודש השני, די שנה השנית, איך וועל זאגן, וועסט מיך זאגן א פסוק ערגעץ אין פרשת פנחס וואס זאגט דאס, נישט אזוי שטארק, אבער דא דארף איך עפענען יעדע ווארט, דארף איך, דארף זיין ניכר יעדע זאך בפני עצמו, דאס איז באמת אליינס די.

און דארף מען אנקומען צו די צו די זוהר. און די זוהר האט אנגעהויבן געעפענען די די פרשה, רבי אבא האט פתח געעפנט מיט א פסוק פון פרשת בראשית, און מ'איז צוריק געגאנגען ביז די אנהייב, ס'דא מ'זאגט די צאנזער רב פלעגט זאגן תורה אסאך מאל, ס'איז געדרוקט אפילו אין זיין ספר דברי חיים על התורה, קען מען זען אזעלכע שטיקלעך תורה, אזעלכע שמועסן, ער זאגט ס'איז געווען פרשת, איך ווייס וועלכע פרשה ס'איז געווען, האט ער אבער נישט אנגעהויבן פון יענע פרשה, מ'קען דאך נישט אנהייבן פון יענע פרשה, אין אנדערע ווערטער, ווען מען פארשטייט אז א פרשה איז א התחלה, אונז קומען יעצט אריין אין א פרשה, בפרט אז ס'איז די אנהייב פון א ספר, איז דאך א התחלה, דארף מען דאך אנהייבן פון די אמת'דיגע התחלה, דאס הייסט עס איז מקושר, עס איז, עס עפענט זיך אויף אזא חיות, אזוי אזא סארט בראשית בשביל התורה שנקרא ראשית, די תורה הייסט, תורה הייסט אז מען האלט ביי אלעמאל ביי בראשית, מען רוקט זיך קיינמאל נישט, עס איז אלעמאל דא אזא חיות פון התחלה, דארף מען באמת צוריק גיין, דארף מען, ס'נישט ריכטיג צו זאגן די ווארט צוריק גיין, דארף מען באמת אנהייבן פון די אנהייב פון די וועלט איז ער פלעגט זאגן תורה אמאל ס'איז געווען פרשת איך ווייס פרשת פנחס און ער דארף זאגן תורה וויל דיך מסביר זיין די תורה וויל דיך עפענען די תורה האט ער אנגעהויבן ווייסט אז ס'איז געווען ווי מ'זאגט ס'איז געווען א אין סוף און אין סוף האט געמאכט א צמצום און ס'איז געווען שבירת הכלים און ס'איז געווען שפעטער אדם הראשון אדם הראשון האט געזינדיגט און ס'איז געווען שפעטער די אברהם אבינו און מ'קען דא אדורכגיין און מ'קען אפילו אדורכגיין מער בפירוט און זיך מתעכב זיין אויף איין זאך אמאל פונקט אינמיטן די מעשה כאפט ער עפעס א געוואלדיגע אור, עפעס א חידוש וואס ער האט אין די פרשה פון אברהם אבינו, האט ער א נייע אברהם אבינו, אה יעצט לערנט מען נישט די פרשה פון אברהם אבינו, יעצט לערנט מען פרשת במדבר, וואס דאס פון אברהם אבינו? ס'איז דאך אלץ איין מעשה, ס'איז דאך אלץ די מעשה האט זיך אנגעהויבן פון בראשית, און יעצט האט מען א נייע תוספות, א נייע חידוש, און מ'נעמט נאכאמאל בראשית, ס'איז דאך. א נייע א נייע בריאת העולם א נייע בריאת אדם א נייע אברהם אבינו א נייע יצחק אבינו יא א נייע יעקב אבינו און ביז מ'האט אנגעקומען צו במדבר מ'דארף נישט אפילו אזוי מקצר זיין ווייל יעצט פארשטייסטו שוין אליינס וואס במדבר איז און רבי אבא האט געטון אזוי און ער איז געגאנגען צו פרשת בראשית און ער האט געעפנט וועלכע פסוק האט ער פארזאגט מ'דארף נעמען צו מחבר זיין מיט די פסוק פון ספר במדבר מ'זאל פארשטיין במדבר סיני באוהל מועד פסוק וואס שטייט ויברא אלהים את אדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, דאס איז די פסוק פון בריאת האדם, און ער זאגט אוודאי האט מען שוין מיינט מען פארשטייט שוין יעדער מען האט שוין גערעדט באריכות אין פרשת בראשית די פסוק, אבער בתוך הזה מען דארף דארף עס אריין קוקן, מען דארף אריין קוקן יעצט אין די ענין וואס איז די בריאת האדם און ווי אזוי ער האט געזען ווי ער האט אנגעקומען צום סוף אז די מפקד די ציילן די וואס מען ציילט דא די אידן איז ממש מען ציילט די אדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו, דאס ציילט מען, ס'איז נישט אנדערש, ס'איז נישט עפעס א לאנגע מעשה שוין פיר חדשים צו פיר חומשים צוריק אין ספר בראשית. דאס דארף מען אנהייבן מגדיר זיין און אראפלייגן די מעלה די ענין פון די אדם. תא חזי, בשעתא דברא קודשא בריך הוא לאדם, ווען די אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש האט אים געמאכט בדמות עליונים ותחתונים, דער מענטש איז געווען כולל פון אלעס, ס'הייסט, אז מע האט געהאט א אור מסוף העולם ועד סופו און אלע נבראים האבן מורא געהאט פון דעם. דאס איז א געוואלדיגע א געוואלדיגע השגה אין די גדלות אין די אין די מדריגה פון די אדם. דאס הייסט אז די אדם מיינט. אז ער דארף זיין די גאנצע זאך. און די די וויכטיגע ווארט פון די זאגן וואס מען דארף עס הערן און נישט טועה זיין איז אז די אדם איז כולל עליונים ותחתונים דא פאר דעם איז ער א אדם פאר דעם ויברא אלהים את האדם בצלמו מען זאגט אמאל נעשה אדם אז אלע אלע חלקים די אריזל זאגט אזוי אז אלע חלקים פון די וועלט אלע חלקים פון די בריאה זענען נש... משתתף בבריאת אדם נעשה אדם אונז אלע מאכן די אדם די מדריגה פון אדם ער הייסט אז עס איז מסוף העולם ועד סופו, דאס הייסט פון די הימל ביז דער ערד, אדער פון די זייט די זייט ביז יענע זייט, די גאנצע זאך, דאס איז א אדם. וואס מיינט דאס אז א מענטש איז מסוף העולם ועד סופו, אז ער איז מלמעלה למטה? למשל אין א מענטשליכע זאך קען מען זאגן, סיי זיין מחשבה, סיי זיין מחשבה, זיין טיפסטע רצון, זיין טיפסטע השגה וואס ער האט, סיי זיין מעשה, זיין סוף מעשה, דאס מעשה מיינט כפשוטו די מעשה וואס מען טוט, ביידע פון זיי לייכטן צוזאמען, ביידע זיי זענען מאיר כאחד. די ביידע, אויב מען וויל רעדן פון דעם אין א אנדערע נוסח קען מען זאגן, אז דאס הייסט די צלם ודמות, די זוהר זאגט, ר' אבא זאגט מען דארף מדייק זיין, ס'שטייט צוויי מאל, ס'שטייט א דאפלטע לשון ויברא אלהים את האדם בצלמו, נאכדעם בצלם אלהים ברא אותו, וואס ס'שטייט צוויי מאל די זעלבע זאך, משמע אז בצלמו איז אביסל אנדערש פון בצלם אלהים ברא אותו, זאגט ער בצלמו דאס מיינט די העכערע מדריגה, ס'הייסט די מדריגה וואס הייסט דכר, די מדריגה וואס מ'רופט תפארת אדער זעיר אנפין, ס'הייסט בצלמו. פארוואס מיר זאגן צלמו הייסט צלם ו' די צלם אבער די צלמו אין זיין צלם ס'הייסט ס'שטייט נישט וועמענס כאילו עס גייט צוריק אויף די אלהים פון פריער אבער בצלמו נאכדעם שטייט נאכאמאל בצלם אלהים ברא אותו דאס איז שוין נאך א מדריגה מער מער ארויסגעזאגט מער נתפרש געווען בצלם אלהים ס'הייסט ס'איז דא צלמו און צלם אלהים צלמו צלם שם הוויה כביכול צלם ראשון צלם צלם אלהים די נקבה צלם אלהים איז די שכינה און דאס הייסט אז דער מענטש ווען ער איז באשאפען געווארן האט ער שוין ביידע זייטן, האט ער שוין סיי די צלמו, סיי די צלם העליון, קען רופן די צלם פון די תחת, און סיי די צלם אלהים וואס איז די צלם פון די פון די נקבה. און אויף דעם טאקע שטייט עס, זאגט רבי אבא, עס שטימט טאקע זייער גוט די פסוק, וויבאלד ויברא אלהים את אדם בצלמו און בצלם אלהים ברא אותו, ממילא זכר ונקבה ברא אותם, האבן זיי ביידע א זכר ונקבה, הגם ווער ס'ווייסט די גאנצע מעשה פון נסירה אמאל האט מען דאך שוין געווען דו פרצופים, ס'איז געווען איין גוף כביכול, אבער נאך אלץ יעדע איינע פון זיי האט באמת אליינס א בחינת זכר און בחינת נקבה, און ביידע פון זיי זענען נברא אזוי כאחד. זאגט ער, און דער אדם האט געקענט אזא חכמה, וויבאלד דאס איז דאס איז ער, אז ער האט געקוקט מסת הוה מסתכל בחכמתא לעילא ותתא, ער האט געקוקט מיט זיין חכמה סיי אויבן און סיי אונטן, דאס הייסט דאס הייסט א אדם, דאס איז באמת די תפקיד פון די אדם, כביכול ס'איז דא מופשט'דיגע זאכן, ס'איז דא. צלמו, ס'איז דא גאט אליינס, ס'איז דא די אור אין סוף וואס איז נישט נגבל בשם, וואס מ'קען נישט אנרופן קיין נאמען, מ'קען נישט זאגן וועגן דעם גארנישט, מ'קען נישט אמת'דיג לעבן אין דעם. ס'איז דא בצלם אלהים, צלם אלהים דאס איז די שכינה, דאס איז די וועג ווי אזוי מענטשן רופן, זענען קורא שם, צו קודשא בריך הוא, מ'רופט עס א נאמען, מ'געבט פאר דאס א מובן, מ'זאגט דאס איז די תורה, זאת התורה, דאס איז די תורה, זה שמו, דאס איז די נאמען, דאס איז די שם השם. דאס איז די די צווייטע זייט און די מענטש די מענטש ער איז ביידע ער איז זכר ונקבה ברא אותם מען דארף זיין ביידע ער דארף האבן אור אין סוף און כלים אזוי ווי מען זאגט און און וועגן דעם באמת די רמ"ק זאגט דא א געוואלדיגע ווארט ער זאגט וועגן דעם די זוהר זאגט אז והוו יראין ממנו והוו ווי זאגט די זוהר והוו דחלין מניה כולא אלע עולמות אלע חיות אלע אנדערע נבראים האבן מורא געהאט פון דעם מענטש אזוי שטייט א מדרש אז ווען די חיות און די מלאכים האבן געזען אדם האבן זיי געזאגט אה ער איז דער גאט דארף זיך בוקן צו אים האט אדם הראשון געזאגט ניין בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לה' עושנו אז וואס די וואס די מקום הטעות מקום הטעות איז ווייל מען די אדם די די זאך וואס אונז רופן אדם די מענטש אויך יא דאס איז שוין אליינס צוויי די זאך וואס זיך רופט אדם די מענטש וואס איז אדם ער מאכט געטליכקייט אויף די וועלט, ער מאכט אז די אין סוף זאל קענען האבן א פלאץ, אין אנדערע ווערטער, די גאט וואס מיר אונז קענען איז די גאט פון אדם, אדער שפעטער זאגט מען אלהי אברהם, יצחק ויעקב, וועלן שוין זעהן אין א מינוט, אבער דאס איז דער דער אדם, און ווען ס'קומט איינער פון אינדרויסן, איינער וואס האט נישט פארשטאנען באמת אז דער אדם איז אויכעט במחשבה, אז דער אדם איז האט א האט א עולם המחשבה, עס איז נישט נאר א עולם המעשה, עס איז נישט נאר א עולם הקריאת שם, עס איז אויך דא דער עולם המחשבה, געקענט מיינען אז ער איז דער גאט, אדער אזוי זעט אויס דער גאט, אזוי האט מען געברענגט דער גאט, אזוי האט מען געוויזן גאט, אזוי האט מען געוויזן תורה. און דער אדם האט א תפקיד, איינער פון זיינע וויכטיגע זאכן, און ווען ער זינדיגט באמת איז ער פוגם אין דעם, און דאס איז דאס איז דער חטא פון אדם. חטא פון אדם איז געווען, זאגט דער זוהר, לבתר אוליד, כיון דסרח, זאגט ער, אתמעטו פרצופין וחכמתא אסתלקת מניה, ולא הוה מסתלק

דמות פון גאט, מיטאמאל זעט ער נאר זיין גוף און מ'קען עס רופן, דא הייבט מען עס אן אזוי ווי א חטא פון הגשמה, ער זאגט אז דער אייבערשטער איז דער אין סוף, ער איז דער אדם אדער ער איז די מידות וואס מען טרעפט אין אים אדער ער איז די תורה, אז אויב מען זאגט דאס דלא בדרך ווען ס'איז ביידע צוזאמען, דאס איז די חטא עץ הדעת, דאס איז די חטא שורש פון אלע חטאים, און דאס איז דאס איז די פראבלעם פון די וועלט. איז מען דארף צוריק ברענגן, יעצט איז אדם הראשון האט געזינדיגט, אונזער אונזער גאנצע זאך, אונזער גאנצע מעשה, אונזער גאנצע לעבן, אונזער גאנצע עבודה גייט זיין צוריק צו ברענגן די וועלט, זאל זיין האדם, זאל זיין בצלמו, זאל זיין בצלם אלהים, האט אדם הראשון געהאט קינדער, און ס'איז נישט געלונגען, קין מיט הבל, כידוע, נאכדעם האט מען געהאט שת, שטייט דא ממנו הושתת העולם, אויך מען הייבט שוין אן עפעס ס'זאל זיין א עולם, וואס מיינט ממנו הושתת העולם? אז ס'זאל קענען זיין אזא זאך וואס הייסט עליון ותחתון, ס'זאל קענען זיין נישט נאר א מענטש זאל זיין א בעל חכמה, ער זאל פארשטיין די טיפסטע זאך, ער זאל פארשטיין די מערסטע איידעלסטע זאך וואס האט נישט קיין נאמען, און ס'זאל אויכעט האבן א נאמען, ס'זאל אויכעט געבן פאר דעם א נאמען, ס'זאל אויכעט זיין עולם הזה. און אפילו עם כל זה זאגט דער זוהר עלמא תתאה לא אשתלים ולא הוה שלים, די עולם התחתון, די עולם הזה איז נאך נישט געלונגען. מען זעהט טאקע דא איז געווען א מבול און א הפלגה, איז טאקע געווען שת, אנדערע ווערטער מען האט שוין פארשטאנען אביסל בעסער, מען האט שוין חוזר בתשובה געווען פון די טעות במחשבה, אבער פון די טעות במעשה האט מען נישט חוזר געווען, די עולם המעשה איז נאכאלץ געבליבען א עולם ווי ווי ס'זעהט זיך נישט אז דאס איז די. אז דאס איז די מעשה. און דאס איז די אמת די מעשה פון די וועלט, ווען מיר זאגן אז ליינען יעצט ספר במדבר. ספר במדבר איז נישט א אנדערע מעשה ווי די מעשה פון כל העולם כולו פון אדם הראשון ביז שת, קין, הבל, אברהם, יצחק, יעקב. דאס איז די מעשה. נאר עס נעמט זייער א לאנגע צייט. ס'איז נישט נישט קיין נישט קיין נישט אין איין טאג. היוחל ארץ ביום אחד. נישט אין איין טאג איז מען געקומען ווי אונז האלטן דא. אבער ס'איז איין איין מעשה. זאגט די זוהר אזוי ער לייגט אזוי אראפ די מעשה איז געקומען אברהם עס איז נתקיים געווארן די וועלט עס איז בהבראם באברהם עס איז געווען עפעס וואס האט אברהם געטוהן ער האט אויפגעהויבן די רעכטע זייט אויך האט ביי מיר אויפגעהויבן כביכול די רעכטע זייט פון די שכינה די חסד יעדער איינער ווייסט אברהם אבינו האט געמאכט מידת החסד אין אנדערע ווערטער פון איין זייט פון איין פוינט פון איין פערספעקטיוו פון מידת החסד האט אברהם אבינו אויפגעהויבן כביכול אזוי ווי ס'איז דא א מענטש וואס איז אראפגעפאלן מ'קען זאגן די אדם הראשון יא דאס איז די וועג, די וועג ווי די זוהר קוקט. די אדם הראשון, די אדם וואס איז באמת נישט אסאך מער ווי אדם, אזוי ווי אונז זאגן אז אדם הראשון קען מען זאגן די עולם האצילות, די אדם דארט איז זעיר אנפין פון אצילות, די אדם הראשון, ער איז אראפגעפאלן, קומט אברהם אבינו און שלעפט אים אויף, געבט אים די רעכטע האנט, אה, קום דיך אויפהייבן אביסל. אוודאי ס'איז בעסער ווי גארנישט, אבער. עס הינקעט נאך. קומט יצחק און כאפט אים אן זיין לינקע האנט, אה! שוין. דאס הייסט דאס יצחק איז געווען פחד יצחק, האט אנגעהויבן כאפט די ספירת הגבורה, און די ווארט פון דעם איז נישט נאר ער האט אנגעכאפט, ער האט אויף צוריק אויפגעהויבן די אדם, אז אה, האט שוין א א וועג, האט שוין א פעט, האט שוין א דרך, פון דרך האהבה פון אברהם, דרך היראה פון יצחק, קען שוין אנהייבן צו צוריק ווערן אדם, צוריק ווערן די וועלט, קומען יעקב האט ער אנגעכאפט אינמיטן, דאס הייסט יעקב איז געווען די ספירת התפארת, עמודא דאמצעיתא, די גוף, און יעצט איז שוין די וועלט שוין דא א שלושה עמודים פון העולם עומד, קען נישט די וועלט, איז די וועלט נישט מתמוטט, און עם כל זה, האלט מען שוין אויף א וועג, ס'איז נישט געווען מושלם בשורש, זאגט אזוי, פארוואס? ווייל דאס איז אלץ גוט אין די עצם נקודה, אנדערע ווערטער אויב איינער וואלט געקומען לערנען אין ישיבה, פארשטיין.

ביזנעס און ס'איז דא עקאנאמיס און ס'איז דא מיליטער און עס איז דא הונדרעט און צוואנציג הונדרעט און ניינציג מדינות אויף דער וועלט עס איז דא זעקס טויזנט שפראכן אויף דער וועלט און ס'איז דא אלע מינע מענטשן אלע מינע חיות אלע מינע מעשיות אלע מינע היסטאריע ס'איז נישט גענוג אז דו פארשטייסט אז ס'איז דא דריי ס'איז דא אז מ'האט שוין מיישב געווען די דריי עיקר נקודות דארף זיין אסאך גרעסער אסאך א ברייטערע עבודה איז דא באמת און אזוי דאס איז אזוי ברייט מ'קען זאגן כ'ניץ נאמבערס און פרשת חומש הפקודים אין די פרשה פון נומבערס צו געבן א מושג אויף די חילוק פון ווי קליין ס'איז ווען איינער האט דרײַ ווען איינער האט זעקס הונדרעט טויזענט און צווישן זעקס הונדרעט טויזענט און דרײַ איז דא נאך צוויי מדריגות די זוהר זאגט ס'דא צוועלף יעקב און די גייט צוועלף שבטים צוועלף איז שוין מרמז אז מ'האט שוין אזוי ווי ס'איז דא פיר זייטן איז דא אין א קיוב איז דא פֿיר, צוועלף, צוועלף, צוועלף ליינס אין א קיוב. מען רופט עס אין די זוהר צוועלף שנים עשר עמודי אלכסון, ס'הייסט שוין אסאך ברייטער פון פון דריי, פון די דריי עיקר נקודות איז דא רעכט לינק מיטן, שוין דא צוועלף, שוין עפעס, נאכדעם איז דא זיבעציג, זיבעציג גייט שוין אזוי ווי שבעים עמים, מ'האלט שוין אויף א וועג, אבער ס'איז אויכעט נישט גענוג. מען דארף ארויס גיין פון מצרים אזוי ווי דער זוהר דער רשי זאגט כשיצאו ממצרים מנאם שש מאות אלף רגלי דארף מען זעקס הונדרעט טויזנט אנדערע מדריגות אנדערע בחינות אנדערע אויפטוער יעצט קען מען שוין זאגן אה יעצט האט מען שוין א וועלט יעצט האט מען שוין קען מען שוין זאגן אנדערע ווערטער אויף די זעקס הונדרעט טויזנט אידן כדין אתקיימו עלמין ואשתלימו וואס בייסט מיר למה זית אן ווי יעצט קען מען זאגן ויקרא שמם אדם יעצט קען מען זאגן ויברא אלהים את אדם בצלמו ביז יעצט איז נישט געווען בצלמו עס איז געווען צובראכן בצלמו עס איז געווען אדם הראשון זייט חטא אדם הראשון איז נישט געווען עס איז געווען אלע מיני אביסל אדם איין אדם אבער אדם האט זיך די מענטשהייט די גאנצע וועלט דארף זיין יעצט אז עס איז געווען זעקס הונדרעט טויזנט איד און מען האט געמאכט מעמד הר סיני און מען האט געמאכט א משכן יעצט שוין האלט מען שוין אויף זענען אונז צוריק פיינעלי צוריק צו א וועלט וואס מען קען רעדן מיט אים ס'איז נאכנישט נאכנישט מושלם ס'איז נאך משיח נאך נישט געקומען זאג נישט זאג נישט מ'האלט נאך אויף א וועג מען שטייט נאך אין די מדבר סיני יא? לאמיר זיין ריעל נאך אין די מדבר מען דארף נאך גיין ביז ארץ ישראל מען דארף נאך טון אסאך ארבעט אבער דא האלט מען צוריק מען קען מען קען שוין מיט דעם רעדן כיוון דאורייתא ומשכנא אתוקמו בעא קודשא בריך הוא למיפ וואס דארף מען טון? יעצט אז די וועלט איז צוריק וואס דארף מען טוהן? דארף מען ציילן. וואס איז די ווארט פון די ציילן? זייער וויכטיג צו וויסן. זאגט די זוהר, כיוון יעצט אז מען האלט שוין צוריק, מען האלט ויברא אלהים את אדם בצלמו, מען דארף זיין עפעס אזא, איך רוף עס יעצט ויקרא שמם אדם, ביום הבראם, מען דארף קענען רופן דעם א נאמען. זאגט די זוהר וויל מען די אייבערשטער ציילן צוויי זאכן חילוי דאורייתא, כמה חיילין אינון דאורייתא, און כמה חיילין אינון דמשכנא, דאס הייסט אונז האבן געזאגט אז ס'געווען צוויי צוויי גרויסע איווענטס וואס למעשה אזוי ווי ווער ס'לערנט רמבן איז למעשה אזוי ווי די פנימיות און די חיצוניות ס'איז צוויי מאל צוויי מאל די זעלבע זאך, דאס הייסט איינס מעמ ד מעמד הר סיני מתן תורה, צווייטע איז הייסט די משכן צווייטע הייסט די הקמת המשכן. די ביידע, ס'איז דא כביכול א מיליטער על צבאותם די מיליטער, די ריבוי ריבוי צבאות פון די תורה, און ס'דא א ריבוי צבאות פון די משכן, און די ביידע דאס ווילן אונז ציילן, אונז ווילן ציילן, אנדערע ווערטער זאגן, וואס מיינט וואס מיינט די ציילן, זאגט דער זוהר, כל מילה דבעי לאתיישבא בדוכתא פלאץ, ווילן אראפלייגן אויפן פלאץ, אנדערע ווערטער אונז ווילן מאכן א אדם, אונז ווילן די אדם זאל זיין למעלה למטה, לעליונים ותחתונים. ס'ווערט נישט, ס'געשעהט נישט, ס'נישט נגמר, לא מתיישב, ס'נישט מתיישב במקומו עד דאדכר בפומא ואתמני עלה, ביז מען דערמאנט עס מיטן מויל און מען ציילט עס, מען זאגט עס, היום יום כך וכך לעומר, און מ'דארף ציילן מיטן מויל, היום, דאס איז די מספר בני ישראל, דאס איז די אזויפיל אידן זענען דא. וואס איז, וואס איז די פשט פון דעם, די טייטש פון דעם איז, אזוי ווי אונז זאגן, די גאנצע איידיע פון די גאנצע זאך איז געווען, אז מען זאל קענען ברענגען די וועלט אויף א וועג וואס מען קען רעדן, אויף א עולם העשייה, עולם הדיבור, עולם העשייה, דיבור. ווי לאנג דו האסט געטון א זאך, דאס איז א, מענטשן פארשטייען עס נישט אמאל, אין אנדערע ווערטער, מען קוקט עס אן בחיצוניות, ווייל מען קוקט עס אן פון די בעקווארדס וועג. מענטש זאגט, למשל, דער זוהר זאגט אין א צווייטע פלאץ, אז רב המנונא ווען ער האט געקויפט עפעס לכבוד שבת, דארף ער זאגן לכבוד שבת קודש.

אין די וועלט, וואס איז די וועלט? דאס איז די פלאץ ווי אלעס דארף אנקומען. די מציאות איז אז ווילאנג מען קען נישט עפעס זאגן כי היא זה, אלא שיהיה אומר אליו כי היא זה, מען דארף קענען נישט זאגן דאס איז די זאך, זה היא, זה היא ס'איז דאס איז די מלכה. איז די פשט אז ס'איז נאך טעארעטיש, ס'איז נאך, ס'איז נאך אין א אור מופשט, ס'איז נאך אזוי ווי א אור וואס האט נאך נישט קיין כלים, ס'האט נאך נישט קיין. ס'איז נאך נישט, ס'איז נאך נישט פשוט, מ'דארף קענען רעדן וועגן זאכן. אזאך, אסאך מענטשן האבן ליב צו רעדן וועגן גרויסע סודות, מ'זאגט אז, וואס הייסט א סוד? א זאך וואס מ'קען נישט ארויסגעבן, יא, א זאך וואס לא אפשר למפרט בשפוותא, מ'קען עס נישט ארויסגעבן, מ'קען עס נישט מסביר זיין, ס'איז אינעפעבל. דאס איז נישט ריכטיג. אינעפעבל איז גוט, ווייל אוודאי די מהות פון די סוד, אוודאי די אמת פון די סוד איז אינעפעבל. אוודאי אזוי ווי די מספר בני ישראל באמת איז אשר לא ימד ולא יספר, אזוי ווי מ'זאגט אין די הפטורה, אוודאי אידן טאר מען נישט ציילן, נאר מ'ציילט זיי יא איז א גאנצע חשש, ווייל אוודאי די מהות פון די איד איז נישט די מספר, די מספר איז נישט וואס מ'ציילט, און דעם זאגט די זוהר שפעטער אז דאס איז די סיבה פארוואס ווען מ'ציילט דארף מען זיין עם תוקף, אונז לערנט פרשת כי תשא און פרשת במדבר וואס דערמאנט מען עס נישט בכלל, אבער דאס איז די סיבה ווייל אין הברכה שרויה אלא אין א דבר שבמניין, דאס הייסט די עולם וואס איז נאר זאכן וואס זענען וואס זענען מ'קען זיי פילן, וואס זענען מוצק, וואס זענען אזוי הארטע זאכן עקזיסטן, דאס איז נישט קיין גוטע עולם. אבער פארקערט, ווען די עולם העליון, ווען די עולם המופשט, ווען די עולם פון פון נגינה און פון פון שכינה און פון דברי תורה וויל לעבן אויף דער וועלט, גייט עס נישט לעבן ביז מען קען רעדן דערפון, ביז מען קען רעדן דערפון, ביז מען וועט עס זאגן ביז מען וועט עס מכה זיין, מען קען עס, עס איז כמעט, דאס הייסט, דא רעדט עס אן א פלאץ וואס איז א חשש וואס מען דארף נזהר זיין, און ח ו אדם הראשון הגענז מען האט נישט נזהר געווען, אבער. בלייבט כמעט אזוי ווי א געוויסע גאווה, אזוי ווי א געוויסע אני, יא, כ'מיין א איד דארף קענען צום סוף זאגן, אונז האבן אסאך מאל אזא פראבלעם, מען איז מקבל געווען די תורה, ס'געשעט אזוי, מקבל געווען די תורה, ס'איז געווען א קבלת התורה, מען האט אויפגעשטעלט א משכן, ס'איז נאכאלץ נישט גענוג, פארוואס? ווייל ער כאפט נישט אז ס'איז טאקע געשען צו אים, ער כאפט נישט אז ס'איז טאקע געשען, עס קומט אמאל איינער און ער זאגט, אה, דא האט מען אויפגעשטעלט א משכן, אה, ס'איז געווען א שיינער שיעור, דעמאלטס. ווייסט אז ס'איז געשען, ס'איז דא אזווי א סוד וואס הייסט גדול העונה אמן יותר מן המברך, גדול העונה אמן יותר מן המברך מיינט, אזוי ווי איינער זאגט א געוואלדיגע דבר תורה, א געוואלדיגע שיעור, און קיינער זאגט איהם נישט שכוח, איז עס כאילו אזוי ווי מען זאגט א ברכה יתומה, א ברכה שתא יתומה, אבער כאילו ס'האט נישט קיין, ס'האט נישט געהאט קיין מקבל, ס'איז אזוי ווי א דכר אן א נוק', ס'האט נישט געהאט קיין מקבל, נישט געשען, כביכול.

איינער זאגט א ברכה איז דא אזוי ווי א מענטש וואס גייט צום בית מדרש אינדערפרי קענסטו זען אזעלכע אידן וואס זעט אויס אז זיי זאגן נאר ברכת השחר ווייל זיי קענען מאכן א צווייטער זאגן אמן אבער די פשט איז אז אויב איך זאג א ברכה זאג א דבר תורה דארף איינער קענען זאגן אמן ווען פאר די אמן פאר די ציילן פאר די קריאת שמע אדער פאר די געזאגט איז כאילו עס איז נישט נאכנישט געשען עס איז נאכנישט מתיישב עס איז נאכנישט פשוט נאכנישט פשוט די שכינה אויף די וועלט ס'איז נאך ס'קאכט זיך נאך צופיל. דארף זאגן, דאס איז דער סעודת שבת, דאס איז דער סעודתא דמלכא, דאס איז די, דאס איז די חיילא, חיילין דאורייתא און חיילין דמשכנא. און די חיילין דאורייתא, דאס נעמט די זוהר די דואליטי, די חיבור וואס מ'דארף מאכן, ער גייט אריין אין טיף און ער זאגט, אז די צוויי זאכן, ס'איז דא די צוויי זאכן וואס אונז האבן געזאגט, ס'איז דא חיילין פון די תורה און חיילין פון די משכן, די ביידע דארף מען אליינס מחבר זיין. אורייתא ומשכנא לא מתפרשי דא מדא ואזלין כחדא די תורה און די משכן כביכול און על פי קבלה הייסט דאס די תורה הייסט ספירת התפארת משכן הייסט ספירת המלכות זיי גייען אלעמאל צוזאמען וואס הייסט אזוי איז מסביר דער וויץ רבי בקיצור תורה הייסט דאך די אנשי המחשבה די אנשי עולם העליון תורה איז דאך מתן תורה משכן הייסט דאך מען ברענגט אריין סוף מעשה מען מאכט א משכן הוקם המשכן די ביידע מוזן אלעמאל גיין צוזאמען די ביידע מוזן לעבן צוזאמען וועגן דעם די אלע ביידע פון זיי זענען למעשה די זעלבע מענטשן יא ס'איז נישט דא קיין צוויי מספרים פון די רייע תורה און די משכן אבער דאס די צוויי זענען געווען די זעלבע צייט האט מען געדארפט ציילן סיי ווער זענען די אידן וואס מ'ציילט זענען די אידן וואס האבן מקבל געווען די תורה ווער זענען די אידן וואס מ'ציילט דאס זענען די אידן וואס האבן געמאכט א משכן. פאר דעם זאגט די זוהר שטייט וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד, וואס איז דאס במדבר סיני באוהל מועד? זאג מיר ווי ס'איז געווען באוהל מועד, נו ווי איז געווען אוודאי אין מדבר סיני, וואס וואס גייט דא פאר? זאגט ער מדבר סיני איז מרמז אויף די תורה, מדבר סיני הייסט דאך אין מדבר סיני האט מען האט מען געגעבן די תורה יא? סא אפשר אפשר מיינט ער פארקערט, לכאורה מיינט ער אזוי, מדבר סיני האט מען מקבל געווען די תורה, מדבר סיני הייסט מ'ציילט זיי אלס מענטשן פון מדבר סיני. עס פעלט נאך א זאך, מען דארף אויך ציילן מצד אוהל מועד, מצד דעם אוהל מועד הייסט דאך די שכינה וואס הייסט דאך די אוהל מועד די משכן, דארף מען ציילן מצד דעם משכן, מצד די ביידע און זיי ביידע ווערן איינס, במדבר סיני באוהל מועד, ס'איז איין מנין, די תורה מיט די משכן זענען די זעלבע זאך. און די זעלבע זאך זאגט ער ווייטער, בחודש באחד לחודש השני, בשנה השנית, טייטשט די זוהר, חודש השני הייסט חודש אייר, וואס איז די חודש אייר? חודש אייר הייסט אין די פסוק אין מלכים חודש זיו, זיו איז א זוהר מיינט מרמז אויף די יסוד מרמז אויף די ספירת התפארת וואס ווערט בעיקר דורך די יסוד, הייסט ס'איז א אור ס'איז מאיר ס'איז אזויווי א שמש ס'איז מאיר, און ווי ליגט די זיו? בשנה השנית, און די שנה השנית דאס איז די מלכות דאס איז די לבנה, כאילו די חודש השני און די שנה השנית זענען אליינס די אוהל מועד און די מדבר סיני. און די ביידע זיי האבן געלעבט מיט א שלימות געלעבט מיט א מיט א יחוד מיט א גוטע שלום בית אין די צייט נאכדעם לצאתם מארץ מצרים אז מ'איז ארויס געגאנגען פון ארץ מצרים דעמאלטס איז געווען חודש הראשון סאיז נאך געווען די מפרשים דא גייען אריין פונקטליך וואס איז די חילוק פון יציאת מצרים אבער לויט ווי אונז שטיין איז עס פשוט אז יציאת מצרים איז נאך נישט געווען ווי אונז האלטן נאך די חודש הראשון יא לצאתם מארץ מצרים ס'האט נישט געהאלטן דארף אנגעבן צו חודש השני פאר יציאת מצרים באמת האבן מיר נאכנישט געהאט די שלימות פון די צוויי זאכן, דאס הייסט נאר שבועות, נאר ווען מען האט תורה מיט א משכן, דעמאלטס קען מען האבן, אזוי ווי מען זאגט, א זכר ונקבה ברא אותם, א מחשבה און א מעשה, א וועלט וואס איז א מורא'דיגע שלימות, א מורא'דיגע יופי, א וועלט וואס מען דארף זיך נישט, מען דארף זיך נישט מאכן אזוי צו האבן די מחשבה, מען דארף נישט שרייען אויך נישט, ס'איז פשוט אז די מחשבה איז אין די מעשה מען ציילט. קען ציילן און ווייסט אז די ציילן איז נישט קיין פראבלעם, מ'האט שוין מבטל געווען די אלע חששות, די אלע, מ'האט שוין געמאכט מחצית השקל, מבטל זיין די חשש פון ציילן. דאס איז, דאס איז א געוואלדיגע וועלט, דאס איז א געוואלדיגע וועלט און מ'קען זיך זאגן אויף דעם ישראל אשר בך אתפאר, מ'קען זיך מתפאר זיין מיט דעם, מ'קען זאגן, יא, כ'האב עס, כ'האב עס געטון, כ'האב עס געמאכט, איך האב עס געמאכט, און דו האסט עס געמאכט, און ער האט עס געמאכט, און ראובן האט עס געמאכט, און שמעון האט עס געמאכט, און לוי האט עס געמאכט, יעדע זאך זאגט מען ארויס, זאגט מען ארויס בפה.

און די חלק פון די שכינה, מען פארגעסט נישט ווען מען זאגט עקסטער דארף מען אלעמאל צולייגן אז עקסטער מיינט נישט עקסטער, עקסטער מיינט עקסטער צוזאמען מיט אלעס אנדערש, מען פארגעסט נישט אז דאס איז אלס איין אדם, אלס איין איין אדם בצלמו.